מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט"ו, פרשת מקץ, שיחה ב', די צווייטע שיחה אין פרשת מקץ, אין ליקוטי שיחות דאס עמוד דרײַ הונדערט אַכט און פֿערציק. ס'איז א זייער א געשמאקע רשי שיחה, דער רבי וועט אראפברענגען א רשי, צוויי חלקים פון רשי, און ס'קען גאר זיין אז לויט אנדערע מפרשים איז דאס גאר איין חלק פון רשי, ס'איז גארנישט צוטיילט ס'איז גארנישט צוטיילט אויף צוויי, און דער רבי וועט פרעגן אויף דעם זייער שווערע שאלות, נישט פארשטיין אינגאנצן וואס רשי האט דא געוואלט, און לויט ווי דער רבי וועט איינטייטשן וואס רשי האט דא, דער רבי וועט אויסגעפינען וואס רשי האט דא געקוועטשט, וועט דער רבי מחדש זיין א חידוש נפלא, לויט דעם וועלן אראפפאלן אלע שאלות, אין די שיחה וועט דער רבי פרעגן דרייצן שאלות אויף די צוויי חלקים אין רשי און דעם וואס איינע פון די חידושים וואס וועט זיין דא וואס מען קען פארענטפערן וואס ווערט פארענטפערט די שווערסטע שאלה דא וועט דער רבי ברענגען די ענין ספעשל ספעציעלער ענין וואס איז דא אין די אהבה צווישן יוסף און בנימין און נאך דעם וועט זיין צום סוף על פי חסידות יינה של תורה וואס מען קען אראפלערנען פון ערשטן חלק אין רשי פון צווייטן חלק אין רשי על פי חסידות אות אלף שטייט אין היינטיקע פרשה וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו יוסף האט זיך געאיילט ווייל זיינע רחמים זענען געווארן נכמרו מ'וועט טייטשן ווייטער ס'איז געווארן אנגעווארימט צו זיינע ברידער שטעלט זיך רשי אין צווייטן דיבור דער רבי ברענגט אויף קודם צווייטן דיבור אויפן ווארט נכמרו און איז מפרש רשי איז מפרש נתחממו ס'איז געווארן אנגעווארימט זיינע רגשים זיינע רחמים זענען געווארן אנגעווארעמט און דער רבי און רשי איז ממשיך ובלשון ובלשון משנה דער רבי האט געזאגט דאס שטעלט זיך רשי אין צווייטן דיבור אין הערה 2 שרייבט דער רבי טאקע אין הערה 2 שרייבט דער רבי בדפוס שני של רשי און אין רשי כתב יד שטייט נישט ברענגט ער נישט אראפ נאך אמאל דעם ווארט נכמרו פון פסוק נאר ס'ווערט אזוי ווי איין זאך מיד נכמרו רחמיו נתחממו

מיר זען אז ס'שטייט דארט על הכומר של זיתים, דאס גייט אויף אזא כלי, אויף אזא כלי, וואס מ'לייגט אריין אין דעם די זיתים, וואס זיי ווערן דארט אנגעווארימט, און דורך דעם וואס זיי ווערן אנגעווארימט, קומט ארויס מער שמן. דערנאכדעם ברענגט ער ווייטער, ובלשון ארמי, בלשון ארמי, איז דאס משום מכמר בשרא די גמרא דערציילט אין פסחים דארטן וועגן דעם מאכן א קרבן פסח ווען שבת קומט אויס ערב פסח איז שעכטן קען מען עס אבער דערנאכדעם טאן מיט דעם די אנדערע מלאכות קען מען נישט דארף מען איבערלאזן די פלייש ביז ביינאכט ביז ס'ווערט מוצאי שבת זאגט די גמרא דארטן אז ס'ווערט מכמר בשרא מיט דאס איבערלאזן אזוי פיל צייט עט ווערן די פלייש עט ווערן אנגעווארימט ווערן אנגעווארימט עט עס קאליע ווערן ווערן ווערן פארשטונקען דאס האבן מיר לשון ארמי ווי די גמרא ברענגט אין פסחים און צום סוף דער דריטן פירוש ובמקרא

אסאך קנייטשן אין די עור. פארוואס איז דאס געווארן? מפני זלעפות רעב, צוליב דעם הונגער. פון הונגער איז געווארן די הויט אזוי ווי אנגעווארימט, און ס'איז געווארן קנייטשן. כן דרך כל עור, און רשי ענדיגט צו, כן דרך כל עור, דאס איז דער וועג פון יעדן סארט הויט,

לכאורה וואס דארף רשי בכלל ברענגען א פירוש אויף דעם, זאגט דער רבי דאס איז פארשטאנדיג פארוואס, היות דער בן חמש למקרא באגעגנט דא אין פרשת מקץ צום ערשטן מאל אין דער תורה דעם ווארט נכמרו, פאדערט זיך אז מ'זאל דעם אפטייטש פון ווארט מסביר זיין מיט א ראיה והוכחה, איז זייער געשמאק, רשי דארף אים עס אפטייטשן, און רשי דארף ברענגען הוכחות אויף דעם פון וואנט ער נעמט אז נכמרו מיינט אז ס'איז געווארן דערווארימט זיין זיין רחמנות אדער זיין רגשים זענען געווארן דערווארימט צו די ברידער. דער רבי זאגט אבער מען דארף אבער פארשטיין אויף די רשי דער רבי וועט ברענגען אַכט שאלות דא און אויפן צווייטן חלק וועט ער ברענגען נאך פינף זיין 13 שאלות צוזאם מען דארף אבער פארשטיין פארוואס נויטיגט זיך רשי אין דריי ראיות וואס איז די שאלה פארוואס נישט דריי ראיות ווארום ווי פארשטאנדיק בפשטות ווי פיל מאל גערעדט דער רבי שוין גערעדט זייער אסאך מאל אין אין ביאורים אויף רשי מערערע ראיות ווערן געבראכט אויב יעדערע פון זיי פאר זיך איז נישט גענוגנד, און די אנדערע ערגענצט דאס, ווען עס איז דא א פראבלעם, דער רבי ער ברענגט א פירוש, ער ברענגט א ראיה, און און ס'איז דא אין דעם שאלות ברענגט ער א צווייטע וואס איז משלים די ערשטע, די צוויי זענען נישט גענוג, ברענגט ער א דריטע וואס איז משלים די אנדערע צוויי. דארף מען פארשטיין מיט וואס איז יעדע ראיה באזונדער נישט מספיק ווען ניתן די דעת. וואס דארף מען ברענגען אלע דריי, איינע פון זיי וואלט דאך געווען גענוג. ווי דער רבי וועט מסביר זיין וועט מען זען אז יעדער איינע איז מוסיף אויף די אנדערע און יעדער איינע אליין איז טאקע נישט גענוג און מען מוז האבן אלע דריי. דאס איז איין שאלה. ב. דער סדר פון די דריי ראיות אין פירוש רשי. פשוט א געוואלדיגע שאלה אין רשי. וואס, ווי גייט רשי מיט דעם סדר? פריער ברענגט רשי בלשון משנה. כומר של זיתים דערנאך ברענגט רשי בלשון ארמי וואס שטייט אין גמרא אין פסחים מכמר בישרא און ערשט דערנאך ברענגט ער במקרא א פסוק פון איכה ס'איז אין גאנצן נישט מובן אין גאנצן נישט פארשטאנדיג לכאורה די ערשטע ראיה געדארפט זיין פון מקרא זייער באוואוסט אלעמאל ווען רשי דארף ברענגען ראיות ברענגט ער קודם ס'איז דא א סדר דער סדר איז זייער א שכל'דיגע פשוט'ע זאך אויב דאס איז אין בראשית פארוואס זאל ער ברענגען א ראיה פון שמות אויב דאס איז אין א משנה, פארוואס זאל ער ברענגען א ראי' פון גמרא? עס איז א ראי' פון די גמרא, פארוואס זאל ער ברענגען א ראי' פון א שפעטערדיגע גמרא? און לעצטע וואך האט מען אויך גערעדט ווי אין תנך איז דא, האט געברענגט א ראי' פון תנך און דער רבי פרעגט ס'איז דא א ראי' פון א פריערדיגן פלאץ אין תנך? רשי איז זייער מסודר אין די אלע זאכן, ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה, לכאורה האט די ערשטע ראי' געדארפט זיין פון מקרא. בפרט אז די ראיה פון מקרא האט נאך א יתרון, נישט נאר וואס דארף גיין לויטן סדר, וואס מקרא איז די ערשטע זאך, דערנאכדעם משנה, דערנאכדעם גמרא, זאגט די רבי אז אין מקרא איז נאך דא נאך א הוספה, וואס דארט איז גענוי דער זעלבער לשון ווי אין אונזער פסוק, ווי שטייט דארטן? עורנו עורנו כתנור נכמרו, איז דאס דער זעלבער לשון ווי דא? רשי זאגט וימהר משה שטייט אין פסוק כי נכמרו רחמיו, איז דארטן דאס דער זעלבער ווארט, האט ער דאך זיכער געדארפט ברענגען די מקרא די ערשטע זאך. וואס דארט איז גענוי דער זעלבער לשון ווי אין אונזער פסוק, נכמרו. דערנאך, אויב נויטיג, די ראיה פון לשון משנה, און ערשט דערנאך פון גמרא לשון ארמי. און רשי גייט אינגאנצן ממש פארקערט, רשי ברענגט קודם פון די פון משנה, דערנאך ברענגט ער פון גמרא, און דערנאך ברענגט ער די מקרא איז די לעצטע זאך. די צווייטע שאלה. דריטע שאלה איז, פארוואס ברענגט רשי די ראיה בלשון משנה פון כומר של זיתים? יעצט וועט מען גיין לויטן סדר פון די גמרא. ער ברענגט עס פון כומר של זיתים, וואס איז געפינט זיך אין גמרא אין בבא מציעא, און נישט פון כומר של ענבים. דאך דא אין גמרא וואס ווערט דערמאנט אין א פריערדיגן ארט אין שס אין מסכת יבמות די גמרא אין יבמות רעדט דארטן וועגן דעם ענין פון כומר של ענבים ווען מ'לייגט אריין אויכעט א כלי וואס האלט די די ענבים ווערן ווערן ווארעם דארטן דערנאך קומט ארויס די וויין קומט ארויס די גיכער עס קומט ארויס מער איז דאך די שאלה פאר וואס גייט ער אויף כומר של זיתים און נישט כומר של ענבים האט דאך דעם זעלבן ממש דעם זעלבן דעם זעלבן ווארט ד' די פערדע שאלה און דער רבי, און דער רבי פרעגט נאך אין הערה אכט, ויוקשה ביותר, די שאלה ווערט נאך אסאך שטארקער, ווייל אין איכה, ווען ס'שטייט עורנו כתנור נכמרו, ברענגט רשי פון כומר של ענבים, פון יבמות און נישט פון בבא מציעא, און דא ברענגט ער דווקא פון בבא מציעא און נישט פון יבמות, אינגאנצן נישט פארשטאנדיג. אזוי אויך בלשון ארמי, ד' די פערדע שאלה, אזוי אויך בלשון ארמי גופא, אין לשון ארמי וואס ער ברענגט פון די גמרא אין פסחים, האט רשי אנשטאט דעם לשון מכמר בישרא פון מסכת פסחים, האט ער געדארפט ברענגען לכאורה דעם לשון בושלי כמרא וואס געפינט זיך פריער אין מסכת ברכות. די גמרא אין מסכת ברכות דערציילט אונז דארטן וועגן וועגן וועגן עוללות, די גמרא פרעגט וואס מיינט דאס, איז דא דארטן צוויי דעות, איין דעה איז אז דאס איז בושלי כמרא, די גמרא פרעגט וואסערע ברכה מאכט מען אויף דעם, זאגט די גמרא אז ס'ווערט אנגערופן בושלי כמרא וואס איז בושלי כמרא ס'רעדט זיך וועגן טייטלען וואס זענען געווארן פון די היץ זענען זיי געווארן אויסגעטריקנט און זענען זענען געווארן אויסגעטריקנט און זענען פון היץ זענען זיי געווארן אויסגעטריקנט דאס איז בושלי כמרא איז דאך דאס איז דאך אין מסכת א מסכת פאר דעם אין מסכת ברכות האט ער געקענט ברענגען דארט אויכעט אז כמרא האט צו טון מיט דעם עניין פון היץ דא שטייט דער עניין פון פון כי נכמרו רחמיו און דאס מיינט דער לשון כמרא פארוואס ברענגט ער דווקא פון גמרא פון בבא מציעא וואס דארט שטייט דער ענין פון מכמר בשרא א פינפטע שאלה נאך מער איז נישט מובן בנוגע דעם לשון פון מקרא וואס רשי ברענגט א פסוק וואס רשי ברענגט א פסוק פון איכה אינטערעסאנט, מיר האבן אין אלע די שאלה, די דריטע שאלה איז פארוואס גייט ער מיט דעם סדר, די צווייטע שאלה פארוואס גייט ער מיט דעם סדר, די פערטע שאלה, די דריטע שאלה איז געווען אז פארוואס ברענגט ער בבא מציעא מ'האט דאך עס אין יבמות פריער, די פערטע שאלה איז געווען ער קען דאך ברענגען פון א גמרא אין ברכות נישט פון פסחים וואס איז פריער, יעצט אין די פינפטע שאלה אויך די זעלבע זאך, ער ברענגט א פסוק פון איכה, בעת מען געפינט שוין דעם לשון נכמרו אין מלכים. מען געפינט דעם פסוק אין מלכים און סיי אין הושע אויך, וואס נישט נאר זענען זיי פריער אין סדר המקראות פון תנך, ווי די גמרא ברענגט אראפ אין בבא בתרא דעם סדר פון די נביאים און כתובים, איז שטייט איז מלכים און הושע זענען פאר איכה, וואס נישט נאר זענען זיי פריער אין סדר המקראות פון תנך, נאר זיי זענען אויך מער מתאים אלס ראיות, עס וואלט פשוט געווען מער געשמאק עס צו ברענגען פון דארטן, נישט נאר וואס זענען פריער. מצד תוכן ענינם פון די לשונות איז דארטן ווייזט מער אויף אנגעווארעמט ווי דער לשון פון איכה וואס גלייכט זיך מיטן תוכן פונעם לשון אין אונזער פסוק וואו זעט מען עס סיי דער לשון נכמרו רחמיה אין מלכים און דארטן ווערט ווערט דערציילט די מעשה מיט שלמה המלך וואס איז געווען דארט מיט פארביטן א קינד וואס איז געשטארבן מיט א קינד וואס איז נישט געשטארבן זענען געקומען צו שלמה המלך זען וואס ער טון שלמה מיט זיין גרויסע חכמה מיט זיין גרויסן שכל האט געזאגט אז מען זאל ברענגען א מעסער יעדער איינער האט גע'טענה'ט אז ס'איז מיינע וועט מען צושניידן אויף האלב מ'וועט געבן יעדער איינעם איינע איז די מאמע וואס איז געווען די אמת'ע מאמע וואס איז געווען איר קינד האט גלייך געזאגט ניין צושנייד אים נישט בעסער זאל זי אים האבן זאל זי אים האבן לעבעדיגערהייט שטייט דארטן דער לשון נכמרו רחמיה זעט זיך אז איר רחמים זענען געווארן אנגעווארעמט דארטן אויכעט סיי דער לשון נכמרו אין מלכים דאס איז די מעשה מיט שלמה און סיי נכמרו רחומי ניחומי, נכמרו רחומי, וואס דער אייבישטער זאגט, דאס ברענגט זיך אין הושע, וואס ס'קומט צו א שייכות מיט הרגש הלב, דער אייבישטער זאגט נכמרו רחומי, ניחומי, פונקט ווי נכמרו רחמיו, דא שטייט נכמרו רחמיו, און אין הושע שטייט נכמרו ניחומי, איז לכאורה וואלט דאך געווען אסאך בעסער צו ברענגען פון דארטן, חוץ פון דעם וואס אין סדר פון תנך איז דאס פריער. אנדערש איז אבער ביים לשון איז דאס אזא טאפלטע שאלה אין די פינפטע שאלה ערשטנס איז פשוט פריערט אין סדר און צווייטנס אנדערש איז אבער ביים לשון עורנו כתנור נכמרו אין איכה וועגן וואס רעדט מען דא וואס רעדט זיך וועגן עור עס רעדט זיך וועגן הויט אן אנדער זאך לגמרי איז אין איז ערשטנס די אנדערע צוויי מלכים און הושע זענען נאך אסאך פריער און נאך א זאך דארטן רעדט זיך ממש וועגן נכמרו רחמיה, ממש רחמים, פונקט ווי דער לשון דא, דער צווייטער לשון שטייט נכמרו נחומי, איז דאך ביידע ערטער ווייזט מער אויף דעם ענין פון דאס אויף ווייט אין גאנצן אויף א אנדערע זאך אין גאנצן. מוז מען זען וואס דארט רשי האט געקוועטשט און רשי האט דווקא אויסגעקליבן די ווערטער און די פסוקים און אלץ און די זאכן. ו', די זעקסטע שאלה, ברענגענדיג די ראיה פון עורנו כתנור נכמרו, איז רשי מעתיק דעם ווייטערדיגן המשך פון פסוק, און רשי ענדיגט צו וואס ס'שטייט, מפני, זלעפות רעב פון די היץ פון דעם הונגער פון דעם זענען מיר געווארן עורנו זענען געווארן אנגעווארימט וואס לכאורה איז דאס נישט נוגע וואס איז נוגע צו האבן דעם המשך פון דעם פסוק שטייט דאך שוין עורנו כתנור נכמרו אזוי ווי א אויוון איז געווארן הייס אונזער הויט וואס לכאורה איז דאס נישט נוגע און במילא איבעריג פאר דער הסברה פון דער ראיה איך דארף עס נישט האבן. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה דרייצן, דער אבן עזרא ברענגט טאקע אראפ דא נאר דעם התחלת הכתוב, ער ברענגט נישט דעם המשך פון דעם כתוב. ווי מיר זעען טאקע ביי די אנדערע ראיות פון לשון משנה און ארמי, אז רשי ברענגט נישט דעם ווייטערדיגן המשך המדובר בענין. דארט איז אויך דא עפעס א המשך צו דעם אין די אנדערע ערטער, סיי אין די משנה און סיי ביי די אנדערע ראיות, סיי ביי די משנה וואס ס'רעדט זיך דארטן וועגן כומר זיתים און סיי וועגן דעם לשון ארמי

ווען מען היצט אים אן ווערט ער ווערט ער איינגעקוועטשט און ער ווערט מיט קנעטשן וואס איז דאס נוגע דא לענייננו אויף וואס דארף עס רשי בכלל ברענגען רשי האט דאך שוין געזאגט גענוג און בפרט אז מען רעדט דאך וועגן עור מען רעדט נישט דא וועגן ארץ אדער וועגן די זאכן ווי געזאגט פריער אז דא רעדט ער דאך וועגן נכמרו רחמיו ס'האט נישט דא מיט קיין הויט ח' די אכטע קשיא אויף דעם אויף דעם חלק רשי בכל אופן האט דאס כן ונתכווץ געדארפט שטיין גלייך נאכן קמטים

ווען מיר זעען אינעווייניג די שאלה. בכל אופן האט דאס כן ונתכווץ געדארפט שטיין גלייך נאך קמטים, קמטים מיינט ס'ווערט קנעטשן, און איך זאג אז יעדער דרך אז ס'ווערט פון יעדן זאך, און נישט מפסיק זיין אינמיטן ביאור ועיון פון פירוש רשי דורכ'ן המשך הכתוב מפני זלעפות רעב, און ערשט דערנאך דאס ברענגען. איז דא א טאפלטע קשיא, לכאורה איז דער מפני זלעפות רעב האט מען אינגאנצן נישט געדארפט ווי דאס איז די שאלה אין די זעקסטע שאלה, און אין די אכטע שאלה איז, וואס דארף ער עס ברענגען נאכדעם האט ער עס געדארפט ברענגען פריער. דאס איז די אכט שאלות וואס דער רבי פרעגט אויף די רשי, וועלן מיר דורכגיין נאר צו מאכן א סיכום אויף צו קענען געדענקען, ערשטנס, ערשטנס, פארוואס נויטיגט ער זיך אין דריי ראיות? לכאורה יא יעדער איינער איז פאר זיך אליין נישט גענוג, דער צווייטער איז דער סדר, ווי קומט דאס אז ער ברענגט משנה, דערנאכדעם ארמי, דערנאך לשון ארמי פון גמרא, דערנאך ברענגט ער דעם ענין פון מקרא, מקרא איז די לעצטע זאך, דערנאך פאר וואס ברענגט ער אין די, די דריטע שאלה פאר וואס ברענגט ער אין די משנה ברענגט ער פון בבא מציעא און ער ברענגט נישט פון גמרא אין יבמות וואס דארטן שטייט אויכעט דער לשון פון דעם ענין פון כומר של ענבים און נישט כומר של זית ווי עס שטייט אין בבא מציעא, די פערדע שאלה איז אז אין לשון ארמי אליין פארוואס ברענגט ער אויכעט דעם מכמר בשרא פון פסחים האט געקענט ברענגען בושלי כמרא פון די גמרא אין ברכות פינפטע שאלה איז אז נאך מער בנוגע ווען ער ברענגט דעם מקרא פון איכה איז דאך דא אין מלכים און אין הושע וואס איז פריערט און נאך מער דארט אין מלכים און אין הושע רעדט זיך מער וועגן דעם ענין פון נכמרו רחמיו און נכמרו נחומי און דא רעדט זיך וועגן הויט וואס ברענגסטו דווקא דאס און נישט די אנדערע געוואלדיגע שווערע שאלות וואס רשי טוט וואס טוט זיך דא מיט רשי די זעקסטע שאלה געווען ברענגען די ראיה פון עורנו כתנור נכמרו איז ער ממשיך אז זלעפות רעב וועגן די היץ פון דעם הונגער וואס איז שייך איז גענוג אז געזאגט אז עורנו כתנור נכמרו זענען געווארן אזוי ווי א תנור איז נאך שווערער איז דאס די זיבעטע שאלה נאך שווערער אז נאך דער ביאור רשי ביים אויספיר כן דרך כל עור אזוי איז יעדער עור ווען ער ווערט אנגעווארימט ווערט ער איינגעצויגן און ער ווערט קנייטשן די אכטע שאלה, בכל אופן, אויב דו ווילסט עס יא ברענגען, האסטו געדארפט ברענגען קודם ווען דו זאגסט קמטים קמטים, זאגן נאכדעם אז כן דרך, און נאכדעם צוענדיגן אז אלץ ווערט מפני זלעפות רעב. אות ב'. וועט עס אלעס ווערן פארשטאנדיגט דורך מבאר זיין דעם פירוש רשי אינעם פריערדיגן דיבור. מען זאל צוריקגיין צו דעם פריערדיגן דיבור אין רשי, ווי געזאגט פריער, אז דער רשי וואס רשי געבט דא, וואס מען האט ערשט געלערנט ביז יעצט, קען זיין אז ס'איז נאר א צווייטער דיבור המתחיל, ווייל אין אנדערע ערטער הייבט זיך עס גאר הייבט זיך עס אן נכמרו און אין כתב ידן איז דא אזעלכע וואס איז גאר מיט איין המשך אבער יעצט פארשטיין דעם חלק רשי וואס איז פארט א צווייטער חלק וועט מען מסביר זיין קודם די שיילעס אויף דעם ערשטן חלק פרעגן אויף דעם פינף שיילעס לויט דעם וועט מען קענען נאך דעם מחדש זיין און פארענטפערן אלע 13 שיילעס על נכון אות ב' וועט דאס אלעס ווערן פארשטאנדיק דורך מבאר זיין דעם פירוש רשי אין דעם פריערדיקן דיבור אויף די ווערטער כי נכמרו רחמיו רשי ברענגט אראפ כי נכמרו רחמיו און ער איז עס מסביר וואס זאגט רשי שאלו יש לך אח מאם האָט ער געפֿרעגט בנימינען, האָסט אַ האָסט אַ ברודער פֿון איין מאַמען. אמר ליה האָט ער אים געענטפֿערט, אח היה לי, ואיני יודע היכן הוא כ'האָב געהאַט, אמר לו, אח היה לי, כ'האָב געהאַט אַ ברודער, איך ווייס, איך ווייס נישט וווּ ער איז. פֿרעגט אים יוסף, יש לך בנים, דו האָסט קינדער? אמר ליה האָט ער אים געענטפֿערט, יש לי, כ'האָב צען קינדער. אמר ליה פרעגט אים יוסף ומה שמם, זאג מיר די נעמען פון דיינע קינדער, אמר ליה האט ער אים געענטפערט, זייערע נעמען זענען בלע ובכר וגומר, אלע צען נעמען ברענגט רשי אראפ. אמר ליה פרעגט אים יוסף, מה טיבן של שמות הללו, פון וואנעט האסטו אויסגעקליבן, וואנעט האסטו גענומען אזעלכע נעמען, אמר ליה האט אים געענטפערט בנימין, כולם על שם אחי והצרות אשר מצאוהו, די אלע צען נעמען וואס איך האב געגעבן איז געגעבן געווארן אויף מיין ברודער און אויף די צרות וואס האט אים געטראפן. בלע שנבלע בין האומות, ער איז געווארן פארשלונגען צווישן די אומות, בכר שהיה בכור לאמי, און רשי איז ממשיך אויסצוטייטשן דעם מיין פון אלע צען נעמען, צוגעבנדיג צום סוף דעם מקור פון זיין פירוש כדאיתא במסכתא סוטה, און ער פירט אויס.

די סיבה וואס האט געבראכט צו נכמרו, איידער ער טייטשט אויס אין צווייטן דיבור דעם עצם באדייט פון נכמרו, א געוואלדיגע מבהילדיגע שאלה, דו גייסט מיר דערציילן די גאנצע מעשה וואס איז געווען, וואס האט געברענגט דעם נכמרו, אין די צייט וואס איך ווייס דאך נישט וואס עס מיינט נכמרו, שרייב מיר קודם דעם צווייטן חלק פון רשי, וואס מיינט נכמרו, ווי גערעדט פריער, ברענג די דריי פירושים אויף דעם, וואס איז דער לשון פון נכמרו, די ערשטע זאך וואס האט געברענגט דארטן למשל כומר של זיתים, אז מען זאל וויסן, דער בן חמש למקרא זאל וויסן וואס מיינט נכמרו רחמיו, ווייל דארטן שרייבט וואס איז די סיבה וואס ברענגט דעם נכמרו, און זאג נאכאמאל אינעווייניג דעם רבינ'ס לשון, ווערט דאך גלייך שווער צו פארשטיין פארוואס איז רשי מקדים אין ערשטן דיבור אויפצוקלערן באריכות די סיבה וואס האט געבראכט צו נכמרו, איידער ער טייטשט אויס אין צווייטן דיבור דעם עצם באדייט פון נכמרו. זאג מיר קודם וואס איז נכמרו, דערנאך וועסטו מיר זאגן פארוואס ס'איז געווארן. דער סדר בפשטות דארף דאך זיין פארקערט, צום ערשטן איז נויטיג צו וויסן וואס איז דא געשען, וואס מיינט די ווארט נכמרו, וואס איז דא, וואס איז נכמרו, וואס איז דאס, דער קינד האט קיינמאל נישט געלערנט אזא ווארט, און ערשט דערנאך איז מתאים צו רעדן וועגן דער סיבה פון דער געשעעניש. דאס איז דאס איז אויך איז קשה, דאס איז די ערשטע שאלה, אויך איז קשה, וואס איז דא שווער אין פירוש הכתוב על פי פשוטו של מקרא, וואס צוליב דעם ברענגט רשי דא די אריכות פון דברי חזל. לכאורה איז דא אלץ פשוט, וואס האט רשי געקוועטשט דא, וואס ער ברענגט אראפ אזא לאנגע רשי מיט די גאנצן וויכוח, נע נישט וויכוח, מיט דעם גאנצן רייד צווישן זיי, און אלע צען נעמען, פארוואס די אלע צען האבן אזוי געהייסן, וואס איז דאס נוגע דא? לכאורה איז דאס אלץ פשוט, וואס איז פשוט? בשעת יוסף האט נאך א הפסק פון אסאך יארן דערזען בנימינען, זיין איינציגן ברודער מאמו, דער איינציגער ברודער פון איין מאמע, און וואס האט נישט געהאט קיין שייכות אין זיין מכירה וכו', איז ער נישט, האט ער נישט קיין הארץ אויף אים, ס'איז זיין איינציגער ברודער פון איין מאמע, האט עס ביי אים ארויסגערופן די תנועה פון נכמרו רחמיו. וואס דארף איך האבן אויף דעם אזא גאנצע לאנגע רשי, אז ס'געווען א גאנצע רייד, און מיד נכמרו רחמיו. פארוואס? דאס איז געווען די צווייטע שאלה, די דריטע שאלה, אפילו מ'זאל אננעמען, אפילו מען זאל אננעמען אז רשי האט א געוויסן הכרח אז צוזאמען דערמיט איז אויך פארגעקומען א משא ומתן פון רייד צווישן יוסף און בנימין ווי חזל דערציילן לאמיר זאגן אז רשי האט ערגעץ א הכרח אז ער מוז זאגן אז פאר יוסף איז געווארן נכמרו רחמיו איז געווען עפעס א שמועס צווישן אים מיט בנימינען יא וואלט געווען גענוג אראפצוברענגען בלויז די התחלה פונעם סיפור שאלו יש לך אח וכולו און אויספירן דעם מקור כדאיתא במסכת סוטה דו ווילסט וויסן דעם גאנצן סדר, האט אים געפרעגט אז צי האסט האסט א ברודער פון איין מאמע? יא, יש לך אח מאם? און דאס איז דאס, און שרייב, דו ווילסט זען די גאנצע מעשה, קוק אין מסכת סוטה וועסטו עס טרעפן, וואו מען זאל זען די אלע פרטים. און דער רבי לייגט צו אין הארה צוואנציג האט ער דאס געקענט ברענגען אין ויגש, ווען רב ווען מען רעכנט דארטן אויס די אלע נעמען פון די קינדער פון בנימין און דארטן וועט ער קענען ברענגען די אלע נעמען פארוואס זיי האבן געהייסן אזוי. וואו מען זאל זען די אלע פרטים אין גמרא אין סוטה וואס גיט צו די גאנצע אריכות בפרט דעם אויסטייטש פון אלע נעמען אין הבנת הפשט פון פסוק וואס גיט עס מיר צו שטייט א פשוטע פסוק כי נכמר וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו פשוט האט געזען בנימינען נאך אזוי פיל צייט איז ער געווארן אזוי צו צו אפילו דו ווילסט יא ברענגען ברענג איין זאך ברענג האסט געהאט האסט געהאט א ברודער פון דער מאמען און כדאיתא במסכת סוטה און גיי קוק דארטן

די פערדע קשיא ועיקר ווי קומען אהער בכלל די בני בנימין ווי קומען דא אריין בכלל די בני בנימין וועגן וועמען עס ווערט דערציילט אין פרשת ויגש מען ווייסט נאך גאר נישט וועגן דעם ס'האט גאר נישט קיין שייכות דא אינגאנצן נישט צו דעם פסוק לכאורה די גאנצע מעשה מיט די צען קינדער פון בנימין ווערט דערציילט ווען מען רעכנט אויס יעקבס קינדער ווערן אויסגערעכנט די צען קינדער די פינפטע שאלה, וואס איז רשי מוסיף ומדייק, מיד נכמרו רחמיו, וואס דער מיד? קען רשי געקענט ענדיגן אזוי ווי געזאגט פריער, די גאנצע מעשה וואס איז געווען רעכן אויס אלץ, דערנאך זאג כדאיתא במסכת סוטה, און זיי מסיים, נכמרו רחמיו, אז געהערט די אלע זאכן איז נכמרו רחמיו. און וואו איז דער מקור אויף דעם, וויבאלד רשי איז נישט מעתיק פון פסוק דעם ווארט וימהר, רשי ברענגט דאך אראפ נאר דעם לשון, שטעלט זיך רשי אין צווייטן דיבור פון ווארט נכמרו רחמיו און, ער ברענגט נישט אראפ מיד וימהר יוסף, ער ברענגט נישט אראפ וימהר, וואנעט נעמט רשי צו זאגן אז מיד, האבן מיר די פינף שאלות אויף דעם ערשטן חלק פון די רשי, די ערשטע שאלה איז געווען, פארוואס ברענגט רשי דעם סדר אויף אזא סארט אופן, קודם דערצייל מיר וואס איז נכמרו, דערנאך וועסטו זאגן די סיבה וואס האט דאס געברענגט, רעדסט פון די גאנצע מעשה די סיבה ס'האט געברענגט געברענגט געברענגט און איך ווייס נאך נישט וועגן וואס דו רעדסט. צווייטע שאלה איז געווען וואס איז דא שווער אין פשוטו של מקרא, ער האט געזען בנימין נאך אזויפיל צייט, אזויפיל יאר האט ער נישט געזען איז נכמרו רחמיו, די דריטע שאלה איז געווען, אפילו מען זאל אננעמען אז רשי דארף יא ברענגען די מעשה, אבער ער קען ברענגען איין ווארט, יש לך אח מאם, האט ער אים געענטפערט יא, וכולי כדאיתא במסכת סוטה. דערנאכדעם דער רבי פרעגט נאך נאך די שאלה, נאך וואס איז דער עיקר, איינע פון די עיקרדיגע שאלות, יוסף בנימינ'ס קינדער ווערן גאר דערמאנט אין פרשת ויגש, נישט אין פרשת מקץ, מען ווייסט נאך גארנישט וועגן דעם יעצט. דערנאכדעם די פינפטע שאלה איז געווען וואס איז רשי מוסיף מיד נכמו רחמיו עפעס ליגט דא באהאלטן וואס רשי זאגט מיד האבן מיר דא די אלע 13 שאלות וואס מ'האט געפרעגט אויף די צוויי חלקים אין רשי און יעצט אין אות גימל וועט דער רבי אנהייבן צו מסביר זיין און די נקודה פון דעם הסבר אין אות גימל וועט זיין אז יוסף איז נישט געקומען צו א מצב פון ווערן נכמרו רחמיו פון ווערן אנגעווארעמט מיט א התרגשות מיט א דאס פון זען בנימינען ווייל ס'שטייט שוין פריער צוויי מאל אז ער האט געזען בנימינען און ס'שטייט נישט אז ער איז געווארן נכמרו רחמיו דערפאר מוז רשי געפינען רשי קוועטשט דאס און דאס דא, וואס איז דא עפעס, וואס איז וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו, מוז רשי ברענגען א גאנצע אריכות אז דא איז געווען א רייד צווישן זיי מיט די אלע שאלות און הרוגים ווי געזאגט פריער, אבער די נקודה דא איז אין דעם אות ג וועט זיין אז רשי מוז טרעפן א הסבר וואס האט דא פאסירט, פארוואס איז דא וימהר כי נכמרו רחמיו. אות ג דער ביאור אין דעם. מען קען נישט זאגן ווי ס'זעט אויס בהשקפה שטחית, ווען מ'לערנט סתם אזוי פשוט כפשוטו, לערנט דער בן חמש למקרא לערנט דעם פסוק אז די סיבה פון נכמרו רחמיו ויבקש לבכות איז געווען דאס וואס יוסף האט דערזען בנימינ'ן, ווייל אויב אזוי האט דאס אלעס געדארפט פאסירן באלד ובהמשך צו וירא יוסף אתם את בנימין, אין אנהייב פרשה, אין פרשה אין אין אין פרק מ ג פסוק טז שטייט וירא יוסף וירא יוסף אתם את בנימין, האט ער גלייך געדארפט ווערן נכמרו רחמיו, בפרט נאך אז ער זאגט אז דאס איז געווען אין אן אופן פון וימהר יוסף, שטייט דא אין פסוק וימהר יוסף, וואס איז דער וימהר? האסט דאך אים שוין געזען פריער, האסט דאך שוין געזען פריער אז ער איז דא, וירא יוסף אתם את בנימין, ממילא זע איך פון דא אז מיט דעם זען, איינע פון די שאלות איז דאך געווען אז ער האט געזען בנימין איז ער געווארן נכמרו, זאגט ער דעם קען ער עס נישט זאגן, ער האט אים שוין געזען, שטייט שוין צוויי מאל פריער אז ער האט אים געזען, און ס'איז נישט געווארן קיין נכמרו רחמיו, אדער על כל פנים, דאס איז דער ערשטער, אדער על כל פנים בסמיכות ובהמשך צו וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו, וואס דאס איז אין זעלבן פרק אבער אין פסוק כט, דארטן שטייט אויך נישט אז ער איז געווארן נכמרו רחמיו. ביים סוף פרשה, בעת די שבטים זענען צוזאמענגעקומען מיט יוסף'ן אין זיין הויז, שטייט דאך שטייט דאך דארטן וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו, שוין א צווייטן מאל, און ער איז נאך אלץ נישט געווארן נכמרו רחמיו. וויבאלד אבער די תורה דערציילט אז אפילו נאכן צווייטן וירא האט ער פריער אויסגערופן, האט נאך גע ס'איז נאך געווען דא עפעס אינמיטן רעדעריי, הזה אחיכם, דאס אייער ברודער וואס דאס אייער ברודער וואס האט מיר געזאגט, און דערנאך האט ער געזאגט אלוקים יחנך בני, האט אים געוואונטשן אז דער אויבערשטער זאל אים געבן חן, און ערשט דערנאך נאכדעם איז ערשט געווארן נכמרו רחמיו, איז עס א באווייז אז מיר דארפן לערנען דעם חומש און מיר דארפן לערנען די רשי אינגאנצן אויף אן אנדער סארט פארשטאנד, אז ער איז נישט געווארן, פון דעם איז ער נישט געווארן, פון דעם גאנצן רייד וואס ער האט גערעדט מיט אים, יעמאלט איז געווארן, דערפאר מוז רשי עס אראפברענגען, דערפאר מוז רשי ברענגען דעם גאנצן אריכות, ווי דער רבי וועט עס ענטפערן שפעטער אין מער פרטים. איז עס א באווייז אז נישט דער וירא וירא את בנימין, נישט דער וירא את בנימין האט ארויסגערופן דעם נכמרו ביז צו ויבקש לבכות, דערפאר איז דאס האט אים נישט געברענגט, דארף מען פארשטיין אויב אזוי וואס האט אים יא געברענגט, מוז רשי אונז לערנען וואס האט אים געברענגט צו דעם ענין פון נכמרו רחמיו, און דער טעם דערפון איז מובן ומוכח אין פשטות, די שאלה איז דאך ווירקליך א שאלה אז ווי קומט דאס אז נישט? ער האט אים נישט געזען אזויפיל יארן, דאס דער איינציגער ברודער וואס ער האט פון די מאמע, פארוואס טאקע נישט געווארן נכמרו רחמיו? איז דער רבי וועט אריינלייגן דא אז דער טעם דערפון איז מובן בפשטות, אונטערגעשטראכן ומוכח אין פשטות, יוסף, זייער א געשמאקע הסברה, יוסף זייענדיג א משנה למלך אזויפיל צייט, און אין אן אופן אז ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו, רק הכיסא יגדל ממך, ער האט פשוט געווען כמעט, אין אונזער פרשה, ער האט כמעט געווען ווי פרעה, רק הכיסא יגדל ממך, און קיינער קען נישט אויפהייבן קיין האנט אדער קיין פוס אן האבן רשות פון יוסף. האט זיך זיכער געפירט, האט זיך יוסף זיכער געפירט מיט א הנהגה פון תקיפות און שטאלץ. ער האט זיך געפירט אזוי ווי א מלך מיט שטאלץ, ובפרט כלפי די ברידער. האט ער דאך בכוונה ארויסגעוויזן די תנועה פון תוקף און שטרענגקייט. ער האט דאך דערציילט א גאנצע צייט אז ער האט זיי געזאגט אז זיי זענען מרגלים, ער האט געזוכט די גאנצע צייט די וועג ווי זיי צו מאכן אז ער האט מיט די גרעסטן צו זיי, מיט די גרעסטע תוקף און שטארקייט און שטרענגקייט. דעריבער, הגם אַז בײַם דערזען בנימינען אָחיו בן-אמו, האָט זיך בײַ אים געװיס דערװעקט אַ שטאַרקע התרגשות, ער האָט אים שױן נישט געזען אַזױפֿיל יאָרן, און דאָס איז געװען דער אײנציקער ברודער פֿון, דאָס איז דער אײנציקער ברודער פֿון אײן מאַמע, איז אָבער אױך זיכער, אַז אײדער ער האָט זיך אַנטפּלעקט צו די ברידער, ובפֿרט אין דער אָנװעזנהײט פֿון אַרומיקע מענטשן, האָט יוסף, אַלס משנה-למלך, באַהערשט די התרגשות וכו'. ער האָט שױן געזען, ער האָט אים שױן געזען צװײ מאָל, אײן מאָל שטײט וירא איתם, דערנאָכדעם שטײט וירא.

ווי האט ער עס געטאן? נישט אין פראנט פון זיי. ויבא החדרה ויבך שמה. וויינען איז ער געגאנגען אין א צווייטן ארט. און דערפאר איז זייער געשמאק. דערפאר האט ער זיך נישט מעורר געווען. ווען האט ער זיך מעורר געווען? נאך וואס ער האט גערעדט מיט מיט איהם ווייטער די פרטים. און דערפאר געפינט מען טאקע נישט אין דער גאנצער סדרה אז יוסף זאל אויסדרוקן אפן א תנועה פון התרגשות ובפרט לבכות וכדומה. מען געפינט נישט אין די גאנצע אין די גאנצע סדרה געפינט מען נישט אזא זאך.

און דערפאר האט ער נישט געדארפט גיין, אויב ווען ס'איז געווען נכמרו רחמיו האט ער זיך געדארפט גיין באהאלטן און גוט וויינען און זיך דאן נאכדעם וואשן דעם פנים, דא איז געווען נישט נכמרו רחמיו, ער האט נאר געהאט א דיסראכטען, האט ער זיך אוועקגעדרייט אביסל אוועק אין א זייט, געגעבן א קליין וויין, נישט געדארפט וואשן דעם פנים נישט גארנישט, ער איז גלייך צוריקגעקומען צו דעם, גלייך צוריקגעקומען צו זיי. וואו איז דער גאנצער ענין פון נכמרו רחמיו? מוז זיין נישט פון דעם זען בנימינען, נאר פון דעם שמועס מיט בנימינען. הגם אז במשך פון זיינע באגעגענישן און רייד מיט די ברידער האט ער דאך געזען און געהערט כמה ענינים וואס האבן אין אים זיכער ארויסגערופן התרגשות וכו' דער זיך טרעפן מיט די ברידער אליין האט ארויסגערופן א מורא'דיגע התרגשות דער רבי שרייבט אין הערה 26 כמו תיכף כשבאו אחיו וישתחוו לו אפיים ארצה ויזכור יוסף מה שאמרו לו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו והנה הקטן את אבינו וואס האט ער געזען דא אז יעקב לעבט, נישט נאר אז יעקב לעבט, נאר יעקב לעבט און ער איז זיך מצטער מיט דעם וואס יוסף איז נישטא, און פון דעסטוועגן האט ער נישט געוויינט, פון די התרגשות דער צער פון זיין פאטער האט ער געזען, נאר מצד הנהגה בתקיפות, דאס איז געווען דער ריזן וואס ער האט זיך איינגעהאלטן און האט נישט געוויינט, וואס האט געברענגט דעם וויינען, מוז זיין אז עס איז געווען עפעס א אנדער סיבה וואס האט אים געברענגט צו וימהר כי נכמרו רחמיו, דארף מען פארשטיין וואס דאס איז. אין הערה זיבן און צוואַנציק ענדיגט צו דער רבי, בינו לבין עצמו, אפשר לומר שבכה על, אז שבכה על דבר כל זה, ואין הכתוב מוצרך לספרו, עס קען זיין אז יוסף, נאך וואס ער האט געהערט פון די ברידער, אז דער טאטע דאס, זיי זענען אוועקגעגאנגען, איז ער אריינגעגאנגען אין צימער און האט זיך גוט אויסגעוויינט, עס קען זיין, אבער דער פסוק דערציילט דאס נישט, און עס איז נישט געווען אן ענין פון נכמרו רחמיו, אות ד', וויבאלד אזוי, אז אזוי די מעשה אז יוסף האט זיך געפירט מיט א תקיפות און אלץ, מוז מען זאגן פון המשך, מוז מען זאגן פון המשך משמעות הכתובים, אז נאכן וירא יוסף את בנימין גומר, ויאמר אלוקים יחנך בני, איז פארגעקומען אן ענין וואס זיין ווירקונג איז געווען נאך שטארקער פון דער פעולה פון וירא את בנימין, עפעס האט דא פאסירט אינמיטן. וואס האט פאסירט? באלד אז דער פסוק איז נישט מפרש וואס דאס איז געווען, דער פסוק זאגט דאך אונז נישט וואס איז געווען, מוז מען זאגן אז דאס קומט בהמשך צו דעם ווארט אלוקים יחנך בני. ברכות וואס בנימין האט פון דעם אויבערשטן, און וואס האבן א שייכות צו, במילא, אויך א ווירקונג אויף יוסף'ן. ברכות וואס בנימין האט, און דורך דעם וואס בנימין האט די ברכות, האט עס א ווירקונג אויף יוסף'ן אויף זיינע הרגשים ביז ס'ווערט נכמרו. בפרט אויף זיין שייכות צו בנימינען אלס אלס אחיו ער האט דאך א ברודער איין ברודער פון איין מאמען וויבאלד עס האט געפועלט אז נכמרו רחמיו אל אחיו ס'האט געמאכט ס'האט געברענגט ס'האט א שייכות צו בנימינען אלס איינער פון זיינע ברידער און דער ספעציעלער ברודער דערפאר מוז רשי ברענגען די גאנצע אריכות איינער פון די שאלות פאלט שוין אראפ די גאנצע אריכות אנהויבנדיק יש לך אח מאם האסט א ברודער פון איין מאמען האסט א ברודער פון דיין מאמען ווי ער זאגט בהקדמה אחיו בן אמו דווקא, וירא את בנימין בן אמו, אחיו בן אמו, ווי ס'שטייט א מאל פריער, אין די זעלבע צייט ווען ס'איז געווען דארטן, שטייט וירא את בנימין אחיו בן אמו. און דא פרעגט ער אים, האסט א ברודער פון די מאמען? עס דארף אבער אויך האבן א שייכות צו די קינדער פון בנימינען. דאס מוז האבן עפעס א שייכות אויכעט צו די קינדער פון בנימינען, נישט נאר צו בנימינען אליין. מיט דעם וואס האט געפרעגט אז ער איז זיין איינציגער ברודער, וואסערע א שייכות, וויבאלד אז ס'קומט בהמשך צו אלוקים יחנך בני, וואס דאס איז כפירוש רשי, רשי ברענגט אראפ אויפן ארט, בדוגמא פון חנן אלוקים את עבדיך, וואס יעקב האט געזאגט צו עשוו'ן, האט אים געפרעגט ווער איז דאס אלץ וואס דו האסט, האט ער געזאגט אז די אלע קינדער איז אשר חנן אלוקים את עבדיך, די קינדער וואס דער אייבערשטער האט מיר געגעבן, איז עס אז חנן אלוקים יחנך אלוקים האט צו טון מיט קינדער. וואס דאס גייט אויף הילדים, שטייט מפורש אין פרשת וישלח, אבער נישט די קינדער פאר זיך, נאר ווי דאס רופט ארויס די התרגשות פון אחווה צווישן יוסף און בנימינ'ען, וואס דערפאר האט עס געבראכט דווקא נכמרו רחמיו אל אחיו. די מעשה וואס ס'האט צו טון איז למעשה, ער האט טאקע געזען יוסף און בנימינ'ען פריער, ער האט אים געזען יעצט אויכעט, אבער דאס וואס האט אים גערעדט מיט אים און האט אים געזאגט אלקים יחנך בני האט ער אנגעהויבן צו רעדן וועגן דעם ענין פון פון דעם ענין פון חן וואס דער אויבערשטער גיט אים וואס דאס גייט אויף קינדער איז נישט דא גערעדט וועגן די קינדער אנגעהויבן רעדן וועגן די קינדער מיט אלע פרטים וויפיל קינדער האסטו ווי איז זייערע נעמען פאר וואס איז זייערע נעמען דאס האט אים געברענגט צו א מורא'דיגן צו א מורא'דיגן נכמרו רחמיו צו זיין ברודער דערפאר זאגט רשי אז צווישן יוסף און בנימין איז פארגעקומען א רייד וואס האבן אנגערירט די אחווה געפילן, עס האט ארויסגעברענגט די אחווה געפילן, ווי דער ווי דער רבי איז מדגיש אין איין און צוואַנציק, דער פסוק אליין שרייבט, כי נכמרו רחמיו אל אחיו. עס האט ארויסגעברענגט די אחווה געפילן אויף אן אומגעווענ אן אומגעווענליכן אופן, ביז דאס האט געמוזט פועל זיין ביי יוסף'ן, טראץ די תקיפות והנהגה, דעם ענין פון ויבקש לבכות. וואס איז דא די נקודה וואס ער האט געזען? ער האט געזען אז דער ברודער וואס איז געווען גאר א יונגער ווען ער איז אוועק געגאנגען ווען מ'האט אים פארקויפט, און דא אריבער גייען אזויפיל יארן און ער גיט די נעמען פון זיינע קינדער ווי דער רבי גייט מסביר זיין זייער קלאר. און דערמיט ווערט פארשטאנדיג כנ"ל פארוואס רש"י דארף אראפברענגען די גאנצע אריכות הדברים פון שאלו וכו' אמר לו וכו' די אלע פרטים און פרטים, וויפיל קינדער האסטו, פארוואס וואסערע נעמען איז זיי, פארוואס רופסטו זיי אזוי מיט אלע אריכות. און דעם אויסטייטש פון יעדן נאמען באזונדער, ווייל יחנך סתם אינגאנצן מיט אלע זיינע פרטים קומט אלס סיבה פון נכמרו רחמיו. מיט דעם ווארט יחנך רעדט ער דאך וועגן זיינע אלע קינדער, די אלע קינדער מוז זיין מיט אלע פרטים, דאס אלס איז געווען די סיבה אויף נכמרו רחמיו, קומט אלס סיבה פון נכמרו רחמיו, יעדער פרט איז נוגע אין דעם ארויסברענגען די אומגעווענליכע אחווה און געפיל פון בנימינ'ען צו יוספ'ן. יעדער פרט ברענגט ארויס מער די אהבה און אחווה פון יוסף מיט בנימינ'ען, און דאס ברענגט אים צו נכמרו רחמיו אל אחיו, און ער גייט אריין וויינען. אז הגם בנימין, דא ברענגט ארויס דער רבי קלאר דעם עניין, וואס האט יעדער פרט אין דעם געברענגט אזא אזא מורא'דיגן נכמרו מער און מער צו יוסף. און הגם בנימין איז בעת מכירת יוסף בלויז אלט געווען בערך ניין אדער צען יאר, האט ער דאך במשך די אלע יארן נישט אויפגעהערט צו טראכטן פון אחיו בן אמו, פון יוסף'ן און זיינע צרות, מ'רעדט זיך וועגן געוואלדיגע א געוואלדיגע צייט, ער איז אוועק געפארן איז ער געווען א קליין קינד, און יעצט קומט ער צו גיין מיט צען קינדער, ביז צום אויסדריקן זיין צער אין אזא ענין ווי דער נאמען פון זיינע קינדער, און נאך מער, נישט נאר נאמען פון זיינע קינדער, ער קען געבן מער קינדער, ער קען געבן א נאמען נאך יוסף'ן, ניין, די נעמען פון אלע צען קינדער, און ביי יעדן נאמען מיט א באזונדער תוכן פון געגועים, יעדער איינער ברענגט ארויס א נייע סארט ענין פון געגועים צו יוסף'ן, ס'ברענגט ארויס א נייעם ענין פון צער ווי ער האט געזען, ווי ער האט געזען אויף, וואס ער האט געוואלט ארויסברענגען אויף זיין ברודער. וכדומה. על שם אחי והצרות אשר מצאוהו, יעדער איינער איז אויפן נאמען פון ברודער און אויף די נאמען און אויף די צרות. אזוי אז בשעת ער וועט דערמאנען וועלכן קינד עס זאל נישט זיין, וועט עס דערמאנען אחיו בן אמו, א געוואלדיגע זאך, בנימין האט צען, בנימין האט צען קינדער, און יעדן מאל ווען ער רופט א קינד אדער ווען ער זאגט א קינד א נאמען, בלע, בכר, ווען ער רופט אויס א קינד, דערמאנט עס אים, אוי, דערמאנט אים זיין ברודער יוסף וואס איז נבלע בין האומות, בכר, שהיה בכור לאמי, מיט די אלע זאכן וואס דאס איז. און דווקא נאך דעם אלעם קען מען פארשטיין פארוואס האט יוסף נישט מער געקענט איינהאלטן זיין תקיפות, און ווי רשי פירט אויס ומדייק, דערפאר אויכעט איז פארשטאנדיג איינע פון די שאלות וואס מען האט געפרעגט, מיד נכמרו רחמיו, ער האט געהערט די אלע פרטים, די גאנצע רייד מיט די אלע זאכן וואס מען מוז זאגן אז דא איז געווען די רייד, ווייל איך זע דאך אויפן סתם זען בנימין'ען איז ער נישט געווארן נתרגש אויף אזא סארט אופן, מוז מען זאגן אז דא איז געווען א ענין מיט דעם רעדן און דאס האט אים ארויסגערופן די גאנצע זאך דארט האט ער פארלארן זיין גאנצע תקיפות מיט דעם גאנצן דעם גאנצן שטארקייט און שטאלצקייט און ער האט געמוזט מיד נכמרו רחמיו פארשטאנדיג דער ערשטער פירוש פון רשי וואס רשי איז מפרש מיט דעם גאנצן ענין מיט די גאנצע אריכות מיט אלע זאכן ווי געפרעגט פריער די שאלות און דאס נעמט אראפ די שאלה אין אות ה' גייט ער מסביר זיין דעם סדר פון רשי וואס איינע פון די פון די שווערסטע שאלות וואס איז געווען דערמיט איז אויך מבואר פארוואס רשי איז מפרש פריער באריכות די סיבה פון נכמרו איידער ער פארטייטשט דעם ווארט נכמרו גופא די איינע פון די שאלות איז געווען רבונו של עולם די ערשטע שאלה געווען און די די די די ערשטע שאלה געווען אויף רשי פאר מ'איז אריינגעגאנגען אין די פרטים שאלות אויף רשי בכלל אויף רשי, פארוואס גייסטו מיט דעם פירוש פאר דעם פירוש? קענסט דאך זאגן מיר וואס איז נכמרו, דערנאך וועסטו מיר זאגן וואס האט גורם געווען די נכמרו, נישט געבן מיר א גאנצע אריכות וואס האט גורם געווען, דערנאך דערציילן מיר וואס דאס איז. ס'וועט ווערן אונז פארשטאנדיג, די סיבה פון נכמרו איידער ער פארטייטשט דעם ווארט נכמרו גופא, ווארום דווקא דער פירוש וואס איז מוכרח פון פשוטו של מקרא, דער פירוש איז מוכרח פון פשוטו של מקרא, איז מסביר און מכריע דעם טייטש פון ווארט נכמרו. אז מוזטו קודם ברענגען דעם ענין פון פשוטו של מקרא, וואס איז דא געווען דער ענין פון די רייד צווישן זיי, דערנאך וועט ער דיר מסביר זיין וואס איז געווען דער נכמרו. וויבאלד ס'האט דא געמוזט פארקומען אן אומגעווענליכע התרגשות ביי יוסף'ן, אסאך שטארקער ווי דער הרגש וואס דערוועקט זיך פון וירא יוסף את בנימין אחיו כנזכר לעיל, איז במילא מובן אז דער טייטש פון נכמרו איז נתחממו, נאך דעם וואס איך זעה וואס דא האט זיך אפגעטון, און יוסף מיט די גאנצע תקיפות האט פארלארן די תקיפות און האט אנטלאפן אין א צימער און געגאנגען וויינען אויף אזא סארט אופן מיד מיט אלע סארטן זאכן, מוז איך קומען יעמאלט קען איך דיר זאגן אז נכמרו מיינט נתחממו, אז כ'וועל שרייבן פריער דעם טייטש נכמרו מיינט נתחממו וועסטו נישט וויסן וואס דא טוט זיך. איך ווייס נישט פארוואס איז נתחממו פארוואס מוז איך קודם דיר זאגן וואס דא איז געווען און דערנאך וועל איך דיר זאגן נכמרו מיינט נתחממו יעצט וועט זיין אלס זייער געשמאק פארשטאנדיק א הייסע און שטארקע התרגשות נתחממו און נישט ווי דער תרגום אונקלוס פארטייטשט נכמרו מיינט אתגוללו ס'איז געווארן ס'איז נתגולל געווארן א רחמנות אויף אים א געווענליכע התעוררות נישט קיין נישט קיין אמת'ע התעוררות און דער רבי זאגט אין הערה פֿינף און דרײַסיק, לויט דעם קען זיין פארשטאנדיג און אויך וועט ווערן געשמאקער און זיסער, אז ס'קען גאר זיין אז ס'איז נישט קיין צוויי פירושים אין רשי, און עס איז נישט קיין צוויי קטעים אין רשי, נאר ס'איז איין קטע, מ'נעמט אראפ דעם ענין פון נכמרו, רשי געבט עס מיט איין המשך, ווייל ער מוז דיר קודם דערציילן וואס האט דא פאסירט וואס איז געווארן אזא ענין פון נכמרו רחמיו, דערנאך מוז ער דיר זאגן, נאכדעם קען ער דיר זאגן און ער מוז דיר זאגן אז נכמרו מיינט נתחממו, פארדעם קען ער נישט זאגן אז נכמרו איז נתחממו. ס'איז נאך די מעשה וואס ער דערציילט, וואס איז דא געווען, יעמאלט האט א פלאץ צו דערציילן אז נכמרו מיינט נתחממו, נישט נאר, נישט נאר אתגוללו ווי דער תרגום, ווען ער האט דאס מסביר פריער וואלט ער נישט געקענט זאגן אז מיינט נתחממו. דערפאר ברענגט ער קודם די סיפור פון דעם ענין פון די התרגשות וואס איז געווען מיט די אלע, זיי האבן זיך געטראפן מיט די אלע זאכן, און דערנאך קען ער ברענגען וואס מיינט נכמרו עליהם. אין אות וא"ו וועט דער רבי מסביר זיין וואנט ווייס מיר טאקע אז נכמרו רעדט זיך וועגן דעם עניין פון ווארעמקייט חימום און לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיק נאך דעם מסביר זיין פאר וואס דער סדר איז אויף אזא סארט אופן אז קודם גייט ער אין משנה דערנאך גייט ער אין די גמרא אין פסחים און אויף יעדן איינעם איז געווען שאלות אפילו דו גייסט אין פסחים וואס איך קען ברענגען פון א צווייטן ארט, און אפילו דערנאך גייסט און ברענגסט פון איכה וואס קען ברענגען אויך פון א צווייטן ארט, וועט ווערן מוסבר כפתור ופרח, ממש יופי שביופי, פארוואס דער סדר איז אזוי וואס לכאורה דאך איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג, מוז מען זאגן אז רשי האט דאך עס געטון בכוונה תחילה, וואס איז דא די כוונה? דעם רבינ'ס צוגאנג גייט אריין זען וויאזוי מ'דארף לערנען א שטיקל חומש, וויאזוי מ'דארף לערנען א רשי, פארשטיין וואס רשי'ן האט דא געקוועטשט, דאס איז דער עיקר זאך, אריינגיין אין רשי און פארשטיין וואס רשי'ן האט דא וויי געטון, און לויט דעם ווערט אלעס פארשטאנדיג. אות וא"ו. רשי באנוגנט זיך נישט אבער דערמיט, ווארום אז פון משמעות הכתובים איז מובן אז נכמרו רחמיו מיינט א שטארקע התעוררות ווי אתגוללו, איז נאך דערפון אלס קיין ראיה נישט אז נכמרו טראגט אין זיך בדווקא דעם טייטש פון נתחממו. רשי קען זיך נישט באנוגענען מיט דעם, פארוואס? ווייל פון משמעות פון די כתובים, פשוט כפשוטו ווי מ'לערנט, נכמרו רחמיו, קען זיין אז ס'איז געווען א שטארקע מורא'דיגע שטארקע התעוררות, אבער ס'איז געווען א התעוררות שטארקער ווי אתגוללו, פון וואנט נעם איך עס, איז נאך דערפון אלס קיין ראי' נישט אז נכמרו טראגט אין זיך בדווקא דעם טייטש פון נתחממו. איך וויל זאגן אז טאקע איז געווען דא אויף א סארט אופן פון נתחממו, אבער פון וואנט ווייס איך עס, און נישט אן אנדערע ענדליכן טייטש, אפשר מיינט נכמרו עפעס א אנדערע סארט טייטש. דעריבער ברענגט רשי א ראיה אויפן טייטש פונעם ווארט, רשי ברענגט א ראיה אויף דעם טייטש, איך טייטש אויף נכמרו אז נכמרו מוז מיינען א היץ, פארוואס דריי? וועט מען באלד זען, פארוואס דעם סדר? וועט מען באלד זען. לויט דעם איז פארשטאנדיג בפשטות פארוואס רשי ברענגט נישט קיין ראיה פון נכמרו רחמיה אין מלכים, און פון נכמרו נחומי אין הושע, איינע פון די שאלות איז געווען ברענג פון דארט וואס איז פריערט אין סדר פון תנך, און נאך פארקערט, דארטן רעדט זיך דאך דווקא וועגן רחמיה, אז ס'איז נכמרו אירע רחמים פון די הארץ, און נכמרו נחומי האט אויכעט צו טאן מיטן הארץ, פארוואס ברענגסטו דא וואס ס'רעדט זיך וועגן, נישט וועגן דעם, רעדט זיך וועגן זיתים, ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון פלייש, ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון הויט, פארוואס ברענגסטו דאס? דווקא ווייל אויך דארטן רעדט זיך וועגן רגש הלב, אזוי ווי אין אונזער פסוק, איז פון דארט נישטא קיין ראיה מוכחת, קיין קלארע באווייז, אז דער נכמרו דא מיינט נתחממו. געוואלדיג! ווייל דארטן רעדט זיך וועגן נכמרו רחמיה, ס'רעדט זיך וועגן נכמרו נחומי, וואס רעדט זיך טאקע וועגן רגש הלב, איז דערפאר נישט קיין ראיה אויף אונז אז דא מיינט עס אויכעט נתחממו. פאר זיי, אפילו ווען אפילו ווען מען זאל זאגן אז דארט איז אויך דא א הכרח פון כללות הענין, אז עס רעדט זיך וועגן א גרויסע התעוררות, ווארום מיט וואס איז דער טייטש דארט מער מוכרח ווי בנידון דידן? והא ראיה, דער תרגום טייטשט אויך דארט פונקט ווי דא, פונקט ווי דא אתגוללו. פון וואנט ווייס איך אז דארט וואס עס שטייט נכמרו רחמיה, און נכמרו נחומי וואס רעדט זיך טאקע וועגן וועגן וועגן הארץ, אבער איך ווייס נישט אז עס רעדט זיך וועגן ווארימען? וואנט ווייס איך אז ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון ווארימען, דערפאר קען איך נישט ברענגען דארטן דעם דעם, ווייל דארטן רעדט זיך טאקע וועגן די הארץ איז געווארן איז געווארן מער, אבער ס'קען זיין נאר אתגוללו, וואנט קען איך נעמען פון דארטן, ס'דא עפעס א ווארט אין גמרא דא אז ערבך ערבא אית ליה, ברענגסט א ערב צו איינעם, זאגט ער דאס איז א ערב, אבער דיין ערב דארף דאך א ערב, איך קען זיך אויף אים אויך נישט פארלאזן. אזוי ווי אויך ברענגסט מיר עס ברענגען א ראיה פון נכמרו רחמיה און נכמרו נחומי איז ביי זיי אליין ווייס איך נישט אז ס'רעדט זיך וועגן דעם עניין פון ווארימקייט שטייט נישט דארטן און תרגום זאגט טאקע דארטן דעם לשון אתגוללו אז ס'נישט וועגן דעם עניין פון פון נכמרו פון געווארעמט וואן קען עס ברענגען דערפאר קען רשי נישט ברענגען פון דארטן וואו מוז רשי ברענגען דערפאר מוז רשי ברענגען דערפאר מוז ער ברענגען פון א ווייטערדיגן ארט און פון איכה פון א פון א צווייטן ארט דערפאר מוז ער ברענגען פון מדרש פון איכה פון א פסוק אין איכה און נישט פון די צוויי פסוקים פון מלכים און הושע ווארום מיט וואס איז דער טייטש דארט מער מוכח ווי בנידון דידן דערפאר מוז רשי ברענגען א ראיה פון זעלבן לשון וועלכע שטייט בשייכות צו אן צו אן אנדער עניין וואס זיין תוכן ווייזט אויפן טייטש נתחממו און דווקא ער מוז ברענגען פון א ארט וואס רעדט זיך טאקע וועגן ממש וועגן ווארעמען וואו איז דאס כומר של זיתים מ'לייגט אריין די זיתים און מ'ווארעמט זיי אן גיבן זיי ארויס מער אויל דא רעדט זיך ממש וועגן ווארעמקייט די ערשטע ראיה ברענגט ער פון לשון משנה, מ'וועט פארענטפערן דערווייל די שאלות פארוואס ער גייט לויט דעם סדר, ער ברענגט פון לשון משנה, פארוואס לשון משנה? ווייל לשון משנה איז לשון הקודש, על דרך ווי לשון הכתובים, די פסוק רעדט דאך בדרך כלל אין לשון הקודש, און די משנה רעדט אויכעט אזוי, וואס שטייט דארטן? על הכומר של זיתים, וואס כומר רופט זיך די כלי אין וועלכע מען ווארעמט די זיתים.

אות ז' אבער די ראיה פון כומר אליין איז נישט קיין פולע ראיה דער רבי האט אונטערגעשטראכן דעם ווארט פולע ס'איז א ראיה אבער נישט קיין פולע ראיה מען קען נאך אלץ פרעגן מ'קען פרעגן אויף דעם א שאלה אויב מען געפינט נישט ערגעץ קלאר אז כומר איז א לשון פון חמימות איז מי יאמר אז די כלי ווערט גערופן כומר צוליב דער פעולה פון חמימות אפשר איז דאס סתם א שם כלי אן דעם באדייט פון פעולת החמימות. די כלי הייסט כומר, דארטן לייגט מען אריין די זיתים און דארטן ווארעמט מען זיי אן, אבער נישט אז די כלי האט צו טון מיט היץ, עס שטייט נישט שטייט נישט קלאר אז דאס האט צו טון מיט דעם, עס קען גאר זיין אז אפשר דער וואס האט געמאכט דעם כלי האט געמאכט דעם פאטענט פון די כלי וואס דאס וועט מען ניצן אויף צו ווארעמען, עס איז א ספעשל כלי וואס דארטן קען מען ווארעמען די זיתים, האט געהייסן כומר, מיינער א הוספה, אבער אפשר איז דאס געווען, איך ווייס נישט אז כומר מיינט ווארעמען. טאקע דארט לייגט מען אריין די זיתים אויף צו ווארעמען אבער ווער זאגט אז דער ווארט כומר אז די כלי הייסט כומר צוליב דעם ווארעמען איז דאס נאך נישט קיין גענוגנדע ראיה דערפאר ברענגט רש"י נאך א ראיה געשמאק פשוט געשמאק יעדער ווארט דערפאר ברענגט רש"י נאך א ראיה פון לשון ארמי וואס שטייט דארטן שטייט אין גמרא פסחים מיכמר בישרא אז מ'האט גערעדט אז ס'קומט אויס שבת מוצאי שבת איז פסח מאכט מען קרבן פסח שבת נאך מיטאג איז די אלע אנדערע זאכן טאר מען נישט טון דארף מען לאזן די בשר ליגן ביז ביינאכט ביז מ'וועט עס גיין דערנאכדעם שפעטער בראטן מען זאל עס קענען עסן צום קרבן פסח זאגט די גמרא עס וועט זיין מיכמר בישרא וואס דארט זעט מען קלאר אז די אז די פלייש וועט נישט זיין אוועקגעלייגט אין א קאלטן פלאץ אין א פריזשידער אדער וואס ס'איז מיכמר בישרא וואס דארט זעט מען קלאר אז מיכמר ווערט געמיינט די פעולה פון חמימות ס'וועט פילן די ווארימקייט פון די פלייש

וואס איז על דרך לשון המקרא, משנה איז דאך על דרך לשון המקרא, מילא גיט עס מיר א סמוכין, איז דער ערשטער פירוש אליין איז נישט גענוג, מוז איך האבן דעם צווייטן פירוש, ס'איז על דרך לשון המקרא אז אויך כומר, כומר של זיתים, איז נישט נאר דער נאמען פון דעם וואס האט געמאכט די כלי אדער דער נאמען פון די כלי, ס'האט צו טון מיט די היצקייט, איז פון דעם זעלבן שורש פון חמימות, דאס האט א שייכות ממש מיט די חמימות. וויבאלד דאס איז דאך דער תכלית פון דער כלי, דער תכלית פון דער כלי איז צו אנווארימען. אות ח' אין אות ח' וועט דער רבי זאגן יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס ברענגט ער כומר של זיתים ברענגט נישט כומר של ענבים וואס איז אין א פריערדיגע גמרא אין יבמות און ער דארף ברענגען פון גמרא אין פסחים יא גמרא אין יבמות אות ח' לויט דעם איז אויך מובן וואס רש"י ברענגט נישט די ראיה פון לשון כומר וואס שטייט אין פריערדיגע ערטער אין ש"ס איינע פון די שאלות וואס איז געווען דער לשון כומר של ענבים אין מסכת יבמות קומט בהמשך צו דעם וואס די גמרא זאגט דארט, זייער א געשמאקע זאך. די גמרא זאגט דארטן דובב שפתי ישנים אז א איד לערנט תורה, ער זאגט איבער א ווארט פון איינעם, איז זיינע זיינע ליפן אין קבר ישנים איז דובב, שאקלט זיך, ער זאגט. און די גמרא זאגט, וואס איז די ראיה אויף דעם? ברענגט אן אינטערעסאנטע זאך, ככומר של ענבים. אזוי ווי א כומר של ענבים, אזוי ווי די כלי, וואס די ענבים ליגן דארט אינעווייניג, אזוי די זעלבע זאך. וואס איז דער כומר של ענבים, אז אז מען זאגט, אז ס'איז א גלייכקייט צו זאגן, שטייט דארט מה כומר של ענבים, אזוי ווי א כומר של ענבים, כיוון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב, אף תלמיד חכם וכו'. די ענבים וואס זיי ליגן אין די כלי, ווערן זיי אנגעהיצט, זיי ווערן אזוי ווייך, אז מען רירט אן דעם דעם דעם טרויב, הייבט אן גלייך ארויסצוגעבן פון דעם די די וויין. די זעלבע זאך דא אויך, אז דו זאגסט עפעס א זאך פון איינעם ביסטו מדובב שפתי ישנים. זעה איך דאך דארטן אין גמרא אז כומר של ענבים האט דעם ענין פון היץ, האט ער דאך דאס געקענט ברענגען, דער רבי מאכט זיין פארוואס נישט. דעריבער, אפילו בסיוע פון מכמר בשרא, אפילו אז ער ברענגט דעם סיוע פון מכמר בשרא פון די גמרא, איז נישט קיין שטארקע ראיה פון כומר של ענבים אז דאס מיינט לשון חמימות. אפילו איך זאל נעמען די הילף פון מכמר בשרא וואס מיינט אז ווערט הייס איז כומר של ענבים איז מיר נישט גענוג און איך מוז ברענגען דעם ענין פון כומר של זיתים די ערשטע זאך וואס ער ברענגט פון די משנה איז כומר של זיתים און נישט פון א פריערדיגן פלאץ דאס אפילו אז איך האב דאך דעם ווארט פון מכמר בשרא וואס ווייזט אויף ווארימען ווארימקייט וועט עס מיר נישט העלפן אויף דעם ענין פון כומר של ענבים זייער געשמאק כומר של ענבים רעדט זיך טאקע וועגן היץ און זי האט דאך רירסט אן גייט די וויין מיט אלס אבער ס'האט נישט צו טון אין גאנצן מיטן ענין פון וואס ער וויל דא ארויסברענגען דעם ענין פון היץ ווארום איז נישט קיין שטארקע ראיה פון כומר של ענבים אז דאס מיינט לשון חמימות, ווארום דער תוכן הענין גיט אן ארט צו זאגן אז די כלי רופט זיך כומר נישט צוליב פעולת החמימות. פארוואס רוף איך עס כומר? נאר צוליב דעם וואס אין דער כלי זיינען די ענבים געפרעסט, מען לייגט אריין די ענבים, מען קוועטשט אריין דארטן אינעווייניג, און זיי ליגן דארטן, און דערנאכדעם ווערן זיי טאקע הייס, אבער די וויין וואס ס'גייט ארויס איז ווייל ס'איז געפרעסט, און במילא איז דער וויין תוסס און רירט זיך פון די ענבים גלייך ווי מען רירט עס אן. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זעקס און פֿערציק, זייער געשמאק, ולהעיר מפירוש רשי אין בכורות, דיבור המתחיל כומר ענבים, הערט וואס רשי זאגט אויף כומר ענבים, שאוספם בכלי, שידחקו ויתבשלו. רשי שרייבט נישט דארטן שיתחממו ווי ער שרייבט אין יבמות. און און אין קמא און אין בבא מציעא אין די משנה נאר דא שרייבט ער אין בכורות שאוספם בכלי שידחקו ויתבשלו ווייס איך ווייטער נישט אויב כומר דא מיינט דעם עניין פון ווארימקייט מוז ער ברענגען דעם כומר של של זיתים וואס דארט רעדט זיך דאך זיכער אז רעדט זיך וועגן דעם עניין פון ווארימען במילא איז דער וויין תוסס און רירט זיך פון אויב וואלט מען געקענט אננעמען אז דאס איז די משמעות פון כומר קען ער עס נישט ברענגען דאס נאר מוז גיין אין א ווייטערדיגע גמרא און ברענגען דאס אויך פונעם לשון ארמי און איינע פון די שאלות איז דאך געווען, פארוואס ברענגט ער נישט דעם לשון פון די ארמי וואס שטייט בושלי כמרא? ס'רעדט זיך וועגן די טייטלען וואס זענען געווארן אויסגעטריקנט פון די זון, פון די היץ פון די זון, אויך פון דעם לשון ארמי בושלי כמרא, אין מסכת ברכות וואס איז די פריערדיגע מסכת איז קיין ראיה נישט אז דער לשון ווערט גענוצט בשייכות צו דער פעולה פון חימום דווקא, ס'איז נישט קיין ראיה אז ס'רעדט זיך דווקא וועגן חימום. אויך איז דארטן מיינט עס דאך א תואר פון תמרים, מען רעדט וועגן די תמרים, און ס'איז קיין ראיה נישט אז דער לשון כמרא, אפילו אויב ס'איז א שם תואר פון חמימות, לאזט זיך נוצן אין פועל און אין נפעל, ס'רעדט זיך דארטן אז ס'איז געווארן אפגעקאכט, ס'איז געווארן נתבשל פון חום, אבער נישט דאס איז דער לשון פון כמרא, כמרא זאגט דאך דער רבי קען זיין אז ס'איז א תואר פון תמרים, דער תואר ווי די תמרים זענען אויסגעטריקנט און אויסגעקוועטשט אז ס'איז גארנישט געבליבן פון זיי, פון די זון, אבער ס'רעדט זיך דארט נישט וועגן דעם, מ'רעדט וועגן הייסע תמרים, אבער נישט אז ס'איז געווארן נתחמם, און און דאס וואס מיינען דער ענין פון בושלי כמרא, ממילא קען איך עס נישט ניצן, וואס קען איך ניצן? איך קען ניצן א זאך וואס ס'שטייט, דער לשון וואס ס'שטייט, ביי בשר וואס ס'שטייט מכמר בשרא, דאס מיינט פשוט כפשוטו, די פלייש עט ווערן אפגעקאכט פון נישט זיין אין א אין א אין א קאלטן ארט, ממילא קען מען עס נישט ניצן. איז זייער געשמאק פארוואס ער ברענגט נישט דאס אויך. הייסט עס. יעצט דארף מען נאך פארשטיין וואס האבן נישט גענוג מיט די ערשטע צוויי פירושים וואס דארף ער ברענגען דעם דריטן פירוש פון איכה הייסט דאס באלד אז דער ווארט דא איז נכמרו וויל רש"י אויך האבן א ראיה פון גענוי דעם זעלבן לשון אין פסוק אלץ פארשטאנדיג, אלץ איז גוט, ס'טאקע מיר ווייסן שוין אז ס'רעדט זיך וועגן נתחמם מיט אלע סארטן זאכן, אבער איך וויל האבן א גענויעם ראיה פון א פסוק וואס דארטן שטייט דער זעלבער ווארט, עורנו נכמרו, דא שטייט כי נכמרו רחמיו, דערפאר ברענגט ער אויך די ראיה פון ובמקרא, ובמקרא, דערפאר ברענגט ער אויס די לעצטע, עורנו כתנור נכמרו, די בעסטע איז די ערשטע צוויי זענען טאקע אסאך נענטער צום פשוטו של מקרא, און ס'העלפט אונז ארויס דערמיט צו ווייזן וועגן ווארעמקייט, דערנאכדעם ברענגט ער די מקרא צו צולייגן אז עורנו כתנור נכמרו וואס דאס מיינט אויך לפי דעת רש"י נתחממו היות אבער אז דער ווארט נכמרו דארט קען מען טייטשן מלשון נשחרו איינע פון די שאלות איז געווען וואס ברענגסט אראפ דעם מפני זלעפות רעב וואס א שייכות האט דאס דא דער רבי זאגט אז ס'איז מוכרח רש"י מוז עס ברענגען פאר וואס מוז ער עס ברענגען ווייל ס'איז דאך דא טייטשן אז עורנו נכמרו מיינט עס נשחרו אז מען פאסט ווערט די הויט ווערט ווערט מען אז מען פאסט אויף אזא סארט אופן ווי נעבעך דארטן ביי דעם חורבן ווערט מען שווארץ און אזוי טייטשן טאקע אנדערע מפרשים ער ברענגט אראפ די ספר השרשים להרדק און דער רדק לייגט נאך צו דער רבי ברענגט אראפ דעם רדק און זאגן ויהיה קרוב לענינו וואס שטייט עורנו כתנור נכמרו מיר זאגן כתנור רשי זאגט הייס

צוליבן רעב ווערט דא א שאלה אין וואס דריקן זיך דא אויס די גרויסע יסורים וואס דער נביא קלאגט דערויף. דער נביא זאגט דאך עורנו כתנור נכמרו, מען רעדט דא וועגן דעם חורבן בית המקדש, און ער ברענגט אראפ די צרות וואס אידן האבן געהאט, וואס איז דא די גרויסע מעשה וואס ער קלאגט אויף דעם? איז רש"י מבאר אז נכמרו דא טראגט אין זיך און מיינט נישט בלויז נתחממו, נאר מיינט אויך דעם ענין פון נקמטו קמטים קמטים. אז ס'איז געווארן א מורא'דיגע זאך, ס'איז געווארן אויכעט נקמטו קמטים, וואס דאס איז א זאך וואס איז שוין א ענין פון צער. ס'ווערט נקמט און ס'ווערט נכווץ, ווארום כן דרך כל עור שמחממין אותו נקמט ונתכווץ, יעמאלט איז א ענין פון יסורים אויכעט, איז דאס נישט נאר א ענין פון ווארים, קען גוט זיין אמאל ווארעמקייט איז א געשמאקע זאך אמאל, נישט חס ושלום צו הייס, אבער ווארעמקייט דא איז מחמם, מ'מאכט עס נקמט ונתכווץ, דערפאר איז דער נביא קלאגט אויף דעם. ממילא בשעת דער פסוק זאגט אז דער עור איז נתחמם געווארן, דארף מען נישט אויסטייטשן די געוואלדיגע יסורים דערפון, ווייל ס'איז אזוי, דער דרך כל עור כשמחממין אותו נקמט ונתכווץ, און מען פארשטייט שוין אליין ווי גרויס איז דער עינוי אין דעם. לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אויכעט, איז מובן פארוואס רש"י ברענגט אט די ראיה ערשט צום סוף, הגם דאס איז לשון מקרא, פארוואס ברענגט דאס רש"י נישט ביים אנהייב די זאך, דארט איז א לשון נכמרו, האסט א ראי' פון זלעפות רעב, האסט נאך א ראי' אז רעדט זיך וועגן ענין פון יסורים מיט די אלע זאכן, פארוואס ברענגט ער עס נישט דארט? הגם דאס איז לשון מקרא און און איז אויך די זעלבע לשון נכמרו ווי פרשתנו, היות אז דער טייטש פון דעם לשון נכמרו איז אויך נקמטו כו', ואדרבה, דאס איז גאר דער עיקר מכוון אין פסוק, מען וויל דערציילן דעם ענין פון די צער וואס זיי האבן געהאט, ממילא קען ער עס נישט ברענגען, איז ממילא קיין ראי' נישט דערפון אז נכמרו האט דעם אויסדריקליכן טייטש און מיין פון נתחממו, מוז רש"י דאס ברענגען אויכעט אלס א פירוש ווייל דאס איז א, ער ברענגט דאס ווייל דאס ווייזט אויף דעם ענין פון דעם זעלבן לשון ווי ס'שטייט ביי אונז אין חומש, כי נכמרו רחמיו און דארטן שטייט עורנו נכמרו, אבער ער קען ער מוז צולייגן צום סוף דעם ענין אז דאס איז דער ענין פון דרך כל עור אז ס'איז נתחמם און ס'ווערט דעם ענין פון פון צער מיט דעם, קען גאר זיין אז דא מיינט מען נכמרו, מיינט גארנישט דער ענין פון פייער, בפרט אז ס'איז דאך דא נאך א פירוש אויף נכמרו אז ס'איז געווארן שווארץ, ממילא מוז ער מדגיש זיין, ברענגט ער עס נאך דעם דריטן פירוש, אלס ענין וואס דער זעלבער ווארט פון נכמרו, ווייל דארטן קען זיין נכמרו איז נישט אויסדריקליך דער טייטש פון נתחממו, ממילא איז אלע שאלות אראפגעפאלן. און ס'איז ממש כּפֿתּור ופֿרח די רש"י, פֿאַרשטאַנדיק די שװערע שאלות װאָס איז געװען מיט די סדרים מיט די אַלע זאַכן װאָס רש"י טוט, אַלץ איז פֿאַרשטאַנדיק. אין אות ד' װעט דער רבי מסביר זײַן װאָס זעט מען אין יינה של תּורה. אין יינה של תּורה װאָס אין פּירוש רש"י, ס'איז מבֿואר אין חסידות, דער רבי ברענגט אַראָפּ אין ליקוטי תּורה און דער צמח צדק אין אור התּורה ברענגען אַראָפּ װאָס איז װאָס איז װאָס װאָס די יינה של תּורה אין פּירוש רש"י, ס'איז מבֿואר אין חסידות אױפֿן פּסוק וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו, אז אידן ווערן אנגערופן בשם יוסף, ווי עס שטייט נוהג כצאן יוסף, שלמה המלך, דוד המלך זאגט אין תהילים, נוהג כצאן יוסף, גייט עס אויף גאנץ עם ישראל ווערן אנגערופן יוסף, ווי עס שטייט וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו, זיינע זיינע רחמים האבן זיך אויפגעוועקט און דערווארעמט געווארן צו זיין ברודער בנימין. דער אלטער רבי מאזן וואס איז שייך צום פנימי סוי יונים פון יענע של תורה מיט מאזן זיין איך אויס טע אויס שידאלע פון מאזן זיין מיניעם פון דעם ערשטן חלק אין רשע אויס איז בייט אין צווייטן חלק פון רשע אין יענע של תורה וואס איז שייך צו פון דעם מיניעם פון יוסף מיט מיט מיט מיט ביאמע מיט דעם נחמו רחמו אז יעדן ווער אנגערופן בשם יוסף ווען שטייט נוי קייער צו יוסף דארף מיטן יוסף מויער זיין רחם עם רבים אויף דער בחינה פון ביניאמין וואס איז דאס יוסף גייט אויף אלע אידן מעורר זיין רחמים אויף בנימין, וואס איז דאס? אויף דער בחינה פון בנימין וואס ווערט אנגערופן בן אוני, דער זון פון מיינע טראבל, פון מיינע שוועריגקייטן, ווי יעקב האט געזאגט, אריינטראכטן זיך ווי גרויס עס איז די ירידה פון דער נשמה וואס האט אראפגענידערט למטה מטה, און דערוועקן רחמים אויף דעם ניצוץ אלוקי שבנפשו, זאל זיך אויפוועקן די ניצוץ אלוקי, זאל זיך אויפוועקן און דינען דעם אייבערשטן ווי ס'דארף צו זיין. און דאס איז מרומז אין די פרטי הדברים פון פירוש רש"י רש"י וואס האט צוטאן מיט דעם ענין פון יינה של תורה דאס איז מרומז אין די פרטי הדברים פון פירוש רש"י אויף כי נכמרו רחמיו וואס איז אויך מדויק דער סדר וואס דער פירוש קומט פריער פארן אפטייטש פון נכמרו נתחממו ווי געזאגט פריער לכאורה אין די שאלה איז דאך געווען אז פריער האט ער געדארפט זאגן וואס מיינט נכמרו דערנאך דאס ניין קודם מוז מען ארויס ברענגען ווי גרויס די וואס האט מעורר געווען די רחמנות וואס איז דא געווען דערנאך וועל איך קענען זאגן אז נכמרו מיינט נתחממו דא אויך אין פנימיות התורה אויך די זעלבע זאך צום ערשטן באדארף זיין די התבוננות אין אחי והצרות אשר מצאוהו ווי בנימין האט געזאגט פריער זיך מתבונן זיין אין מעלת הנשמה מצד עצמה וואס זי איז בחינת אחי זי איז שטענדיק פארבונדן מיט אלוקות דערפאר איז זי אחי און דערנאך הצרות אשר מצאוהו וואס איז דאס די התבוננות אין איר ירידה ביז דער נאמען נבלע בין האומות וכו', אלע צען זאכן קענען גיין אויף די נשמה ווי זי קומט אראפ למטה אין א גוף גשמי אין די וועלט, אין א גוף ונפש הבהמית און נאך נידעריקער. בשעת אז די התבוננות איז אין אזא אופן אין אלע צען בחינות וואס זיי זיינען מרומז אין די צען נעמען לעניניהם, ווי געזאגט פריער, נבלע בין האומות, א גוף ונפש הבהמית איז גלייך צו די אומות, אשר בחר בנו מכל העמים גייט אויפן גוף, דער גוף פון א איד און להבדיל גוף פון א גוי איז די זעלבע זאך. דעם אין אין די נשמה נישט שייך צו זיין בחירה מיר האבן א נשמה די גויים האבן נישט נישט שייך בוחר בוחר כ'האב צוויי זאכן די זעלבע זאכן און בוחר איינע פון זיי ביידע וואס איך וויל בשעת אז די התבוננות איז אין אלע צען זאכן דעמאלס קומט מען צו נכמרו נתחממו ס'ווערט דער יחם לבו בחמימות פון רשפי אש מיט אן אמת'ער מרירות אויף זיין מעמד ומצב דערפאר זאגט ער נאך דעם דעם וואס מיינט וואס מיינט דער ענין פון נכמרו נכמרו מיינט נתחממו, נתחממו בזה, נאך ווען מען ברענגט ארויס די נידעריקייט ווי די נשמה, וואו זי געווען די נשמה, וואו זי איז אראפגעקומען אין די צען דרגות, די צען בחינות וואס איז דא, יעמאלט קען מען זאגן אז דער ענין פון נתחממו, אז ס'ווערט אן ענין פון חמימות פון רשפי אש, מיט די אמת'ע מרירות אויף דעם מעמד ומצב וואס מען געפינט זיך דא למטה אין דעם גוף. און דאס איז מעורר אויך למעלה דעם ענין הרחמים, דורך דעם וואס מעורר רחמים אויף די אייגענע נשמה, דאס מעורר אויך למעלה דעם ענין הרחמים. וואס איר מעלה אויף מידת החסד איז דער ענין פון חמימות, זייער געשמאק, צוגעשטעלט ממש לא יאומן כי יסופר, פשוט צוגעשטעלט געוואלדיג, מיט דורך דעם וואס מ'האט דעם ענין פון אמת'ע חמימות און מרירות, און ס'ברענט ווי א פייער אויף דעם אויף דעם צער וואס די נשמה איז אראפגעקומען געפינט זיך אין גוף און דער נפש הבהמית דער יצר הרע לאזט נישט אלעמאל, און אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו יעדן טאג דארף מען עס האבן, וועט מען זען אז דאס מעורר למעלה דעם ענין פון רחמים, וואס דאס איז מעלה אויף וואס די מעלה אויף מידת החסד, וואס האט דאס צו טון? אז אין רחמים וועט מען טרעפן דעם ענין פון חמימות, אין חסד איז נישטא דער ענין פון חמימות, געוואלדיג, און ווי דאס איז, און ווי דאס איז למטה, אז מידת החסד מצד עצמו איז משפיע טוב וחסד, ווארום מטבע הטוב להיטיב, מידת החסד איז משפיע חסד, פארוואס? ווייל איך בין א גוטער, גיב איך חסד, אבער עס ווערט דאך אויף ווערט עס אבער אנגערופן מים, די השפעה איז בקרירות. דאקעגן גבורה איז דער ענין פון חמימות און רשפי אש, דערפאר קומט פון דעם כעס און רוגז וכו', דער אלטער רבי ברענגט אין ערשטן פרק אין תניא אז דער ענין פון כעס און רוגז, פון וואנעט קומט דער ענין וואס א מענטש ווערט אין כעס און אויפגערעגט, קומט דאס פון דעם ענין פון פון אש. דער ענין פון גבורה, גבורה איז דאך דער ענין פון נישט געבן, גבורה ווייזט אויף אפהאלטן, חס ושלום נישט אלעמאל נישט געבן, אמאל איז פארקערט דער נישט געבן איז גאר א ענין פון חסד, אבער גבורה אליין איז דער ענין פון פון פון פון חמימות, פון רשפי אש. מידת הרחמנות אבער

איז דא חסד און ס'איז דא גבורה, רחמים איז א ממוצע צווישן ביידע, ווייל ער איז כולל ביידע. גבורה, דער ענין פון רחמים איז כולל חסד און ס'איז כולל גבורה. ער גיט, אבער ער גיט אויף א אופן פון גבורה, מיט א ענין פון ווארימקייט. דערפאר איז אין די ערשטע רשי, רעדט רשי וועגן דעם התבוננות, אז ער איז געקומען צו דעם ענין פון פון ווען האט זיך מתבונן געווען אויף די אויף ווי האט גערעדט וועגן די נעמען וואס האט געגעבן צו דעם ברודער דאך רעדט מען אין רוחנישע ענינים רעדט וועגן די נעמען ווי די נשמה געווען למיילו אוכי זיי אלעמאל צוגעבונדן צום אייבערשטן ווי זי איז אראפגעקומען אין אות ב' וועט ער מסביר זיין די צווייטע חלק אין רשי און די התעוררות רחמים און די פעולה וואס טוט זיך אויף דורך דעם איז מרומז ווי דאס מרומז מרומז רשי ברענגט דעם ערשטן פירוש דאס מרומז אין כומר של זיתים און דאס מיינט ווי גערעדט פריער אז די זיתים ווערן דערווארימט און עס קומט פון זיי ארויס דער שמן וואס איז דאס אין עבודה וואס אין עבודה איז דאס וואס זיתים זענען מרים שטייט אין גמרא עירובין אז זיתים זענען ביטער וואס דאס איז די וואס דאס איז די מרירות נפשו ווי גערעדט פריער וואס קומט פון די התבוננות אין זיין מעמד און מצב כנל א מענטש זיך מתבונן אין זיין מצב ווערט אים ביטער בשעת אז דאס איז אין אן אופן פון כומר של זיתים דער ענין וואס ער נישט צופרידן די ענין פון די ביטערקייט וואס מיר איז וואס פון זיין מצב איז דאס אין א אופן פון כומר של זיתים דאס הייסט אז די מרירות איז מיט א חמימות וואס ער איז מרגיש היטב ווי ס'איז רע ומר לו ביטער אז ער איז ווייט פון דעם אייבערשטן און ער איז מעורר רחמים על נפשו און דאס איז אויך דער ענין פון כתישת הזית דער ענין פון כתישה מ'דארף זיך צוברעכן ער צוברעכט זיך אויף א אופן מיט א גאנצע חמימות וואס ווערט יעמאלט? ווערט דעמאלט נסגלה אויך מלמעלה בחינת שמן הטוב, וואס איז שמן הטוב? חכמה עילאה, ווערט נסגלה די רחמים העליונים, און דער אייבישטער העלפט אים ארויס ער זאל קענען טון וואס דער אייבישטער וויל אין תורה און מצוות. פועלט, און דאס פועלט גילוי אלוקות בנפשו, דאס הייסט, עס ווערט דער גילוי אהבה רבה ביי מענטשן אין די מידות שבלב,

וואס איז פון מרים, וואס איז ביטער, און מ'לייגט זיי אריין אין א כלי צו אנווארימען, דערנאכדעם ברענגט עס אראפ דעם ענין פון שמן הטוב אזוי ווי די שמן קומט ארויס ווען ס'איז ווארים, דערנאכדעם ברענגט עס און פועל'ט דעם גילוי אלוקות, אז די אהבה קומט אים אריין אין הארץ אריין ממש, דערנאכדעם קומען די דריטע, וואס ווען די דריטע ראיה פון עורנו, די הויט, איז אנגעווארימט, דערנאך קומט עס אראפ ביז אין עור, וואס איז א לבוש, עור איז א לבוש, וואס איז א לבוש, דאס הייסט ביז אין די כוחות, ביז אין די כוחות און עניינים וואס זענען ווייט פון עצם האדם, אז אויך דארט ווערט נתחמם פון דעם גילוי האור, דער דער חימום ווערט נישט נאר אין דעם עניין פון פון פון דעם עניין פון ווי געזאגט פריער אין דעם עניין פון דעם שמן, נאר עס ווערט אויך אין דעם עניין פון די הארץ, נאר ביז עס קומט אראפ אפילו אין די הויט אויך, אז דער גאנצער מענטש ברענט און ער פייערט אין עבודת השם, איז וויבאלד אז עס נעמט זיך פון רחמים וואס איז בקו האמצעי, חסד אין די רעכטע זייט, גבורה אין די לינקע זייט, רחמים איז אינמיטן, קו האמצעי, פועלט דאס אויך און איז מהפך, אז אנשטאט דער נתחממו פון רעב, שטייט אין איכה פון זלעפות רעב, הנ"ל, זאל דאס זיין אין קדושה ובלשון הנביא, ווי דער נביא זאגט, עמוס, דער נביא עמוס זאגט,